פריער האט מען געלערנט אחד גר ואחד עבד משוחרר, א גר און די זעלבע זאך א עבד כנעני, ווען דער בעל הבית באפרייט אים ווערט ער דאך א איד, איז דאך אויך דארף, האבן ביידע דעם זעלבן דין. ביידע האבן דעם זעלבן דין. קא סלקא דעתך, איך האב געלערנט אין די הוה אמינא, לגבי וועלכע זאכן האבן זיי דעם זעלבן דין, לקבל עליו עול מצוות, אויף זיך צו נעמען די עול מצוות, דאס הייסט, אזוי ווי ביי א גר בין איך מדיע קלות וחמורות און איך וויל אים אפשרעקן, איז די זעלבע זאך א עבד משוחרר דארף איך אויך מודיע זיין און בעל כרחו פון דעם עבד אפילו איך באפריי אים קען איך אים נישט צווינגען אז ער זאל ווערן א איד אזוי האט מען געלערנט אין די הוה אמינא פרעגט די גמרא ורמינהו איך דארף פרעגן א סתירה מיר האבן געלערנט במה דברים אמורים בגר ווען איז דא א דין אז מען איז מודיע מקצת א טייל קלות און חמורות, ווען איז דא דער דין איך דארף שוועריקייטן איך נעם אים גלייך נישט צו, איז בגר, אבל בעבד משוחרר, א עבד כנעני וואס איך טוה אים באפרייען, איז דעמאלט דער דין אין צריך לקבל, דארף ער נישט נעמען אויף זיך קיין מצוות בשעת שחרור, ווייל דעמאלט ווען ער האט זיך גע'טובל'ט לשם עבדות איז ער שייך שוין אין מצוות, ווי איך לערן דאך אפ פון א פסוק למען ינוח עבדך ואמתך, ער איז מחויב צו היטן שבת, צו איך לערן אפ לה לה פון אשה אז אלע מצוות וואס א פרוי איז מחויב איז דער עבד מחויב, האט ער זיך שוין דעמאלט ווען ער האט זיך גע'טובל'ט לשם עבדות אז זאל זיין א עבד האט ער שוין אנגעהויבן צו היטן מצוות. אמר רב ששת זאגט רב ששת לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה פון די צוויי ברייתות, הא רב שמעון בן אלעזר הא רבנן, ס'איז דא אין דעם א חילוק, רב שמעון בן אלעזר לערנט אז עבד משוחרר דארף נישט מקבל זיין, און די רבנן לערנען ער דארף יא מקבל זיין. דתניא מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ווען מען גייט האלטן מלחמה, און מען זעט יפת תואר שטייט זאל מעגסט איר אהיים נעמען, ווערט דאך דערמאנט אין פסוק ובכתה את אביה ואת אמה, און ס'ווערט דאך דערמאנט אין פסוק וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה, נאכער שטייט ואחר כן, נאכדעם ס'וועט דורכגיין א חודש פון ובכתה את אביה ואת אמה, תבוא אליה ובעלתה. אויף דעם האט מען געלערנט

אבל אבער קיבלה עליה זי וויל זיך מגייר זיין מטבילה קאן מען איר גלייך טובלען ומותר בה מיד, דאס וואס שטייט ומותר בה מיד מיינט מען נישט דווקא מיד, אלס דעם דין פון יפת תואר איז מותר נאך א חודש, אבער ס'דאך דא א דין פון הבחנה, און וואס וועט זיין שפעטער נאכדעם וואס וועט זיין ובכתה את אביה ואת אמה און זי וויל זיך דאך נישט מגייר זיין, וואס זאל איך שפעטער טון? האב איך נאכגעקוקט אין דין, האב איך נאכגעזאגט נאכגעקוקט אין דין, די דער ריטבא זאגט אז עס גייט נאכדעם אז זי וויל נישט איז גזירת הכתוב אז מען איז איר בעל כרחה מגייר, אבער אזוי זאגט דער ריטבא, נאר דער רמב ם זאגט אזוי בפירוש אז א עבד ווען ער פארקויפט זיך צו א איד אדער א איד קויפט ביי א גוי זיין עבד, האט עס דעם זעלבן דין ווי א גר. ער איז דאך נאכנישט קיין איד, ער איז דאך נאך א גוי, קען איך אים נישט צווינגען אז ער זאל זיך נעמען אויף זיך די מצוות, איך קען זיך נישט צווינגען, ביי א גוי דאך קען מען נישט צווינגען. נאר וואס דען איז ער קען זיך די דאס איז שוין א באזונדער שאלה צי א קול מי ביי א גוי מ'האט געלערנט אז ער וויל אליין טבל עצמו לשם בן חורין ער וויל זיך מגייר זיין קען ער זיך מגייר זיין ווי ער זיין ער וויל נישט ווערן קיין עבד כנעני א עבד כנעני מחיוב מצוות וויל ער נישט ווערן ער וויל נישט נעמען קיין מצוות. און אויך איז דא א חילוק ווען איך קויף א עבד ביי א גוי, דער גוי האט א עבד און ער פארקויפט אים צו מיר, בין איך נאר קונה מעשה ידיו, דעם גוף נישט, ווען דער גוי פארקויפט זיך צו מיר אליין, ער ווערט מיין עבד, בין איך קונה זיין גוף, אבער. צווינגען אים ער זאל האבן די דינים פון א עבד כנעני, ער זאל זיין מחיוב די מצוות, מען קען נישט צווינגען, וואזשע זאל איך טון, כ'האב דאך אים געקויפט, איז דער דין מגלגל עמו יוד בית חודש, ווי די גמרא וועט, איך טו זיך מיט אים ווי מען זאגט באדערן ביז צוועלף חדשים, מער נישט, נאכער טו איך אים פארקויפן צו א גוי. ער איז טאקע מיינער איך האב אים טאקע קונה געווען, אבער צווינגען ער זאל ווערן ער ס'איז דאך א שטיקל איד דאס קען איך ניט, די קבלה מוז זיין ברצונו, און די זעלבע זאך זאגט דער רמב ם ביי א יפת תואר, נאכדעם וואס ער האט געטאן די אלע זאכן, בין איך אויך מגלגל עמה יוד בית חודש, איז נאך די יוד בית חודש, זי וויל זיך דאך נישט מגייר זיין, איך צווינגען קען איך איר נישט צווינגען זאל זיין א גר, שיק איך איר אוועק, כ'טאר נישט מיט איר ארבעטן, נאר וואס דען, ס'איז דאך דא בכלל א דין אז ווען יד ישראל תקיפה על העכום, ווען די אידן האבן א כח אויף די גויים, און א גוי דינט עבודה זרה, בין איך אים מחיוב צו הרג'נען, אבער איז דאס דאס איז די שבע מצוות דארף איך זען זאל מקיים זיין, אבער קומט אויס אזוי אז לויט דעם תנא וואס ער זאגט

אף על פי שלא קיבלה עליה, אפילו זי וויל זיך נישט מגייר זיין, לערנט ער, ער לערנט אז א עבד כנעני איך קויף, קען איך אים צווינגען ער זאל אויף זיך מקבל זיין די מצוות, איז דא אויך די זעלבע זאך ביי די יפת תואר, כופה קען איך איר צווינגען ומטבילה ער איז איר טובל לשם שפחות, ווען, גלייך, אזוי ווי ער האט איר געפאנגען, וחוזר ומטבילה נאכער ער איז איר טובל לשם שחרור, פאר שחרור, ומשחררה, צוויי מאל בעל כרחה ס'גייט, איין מאל ווערט זי בעל כרחה א שפחה כנענית, און איין מאל בעל כרחה די שחרור, איי אויב אזוי וואזשע שטייט אין די תורה דער גאנצער סדר די ובכתה את אביה ואת אמה וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה, ס'איז דאך דא א עצה זאל באלד זיין מותר, נאר די גאנצע זאך שטייט נאר אין די תורה אז ער וויל נישט ס'זאל ווערן זיינס קיין שפחה, ער וויל נישט ס'זאל גיין דורך דעם וועג, דעמאלט איז דא די דין דער ריטב"א דוכט זיך זאגט עס אז ער וויל נישט עס זאל גיין פריער א שפחה נאכער א שחרור, ער וויל עס זאל גיין ווי מען זאגט גלייך, און דעמאלט איז דא די דין ובכתה, און און אזוי ווייטער, און ווי וועט זיין שפעטער, זעהט אויס לויט אים שפעטער וועט ער נאר קענען צווינגען בעל כרחו אויכעט, ווייל ער לערנט דאך מ'קען בעל כרחו. ומותר בה מיד, און ווען ער איז איר משחרר מעג ער גלייך, זעה איך דאך לויט ר' שמעון'ען דארף א עבד נישט מקבל זיין קיין מצוות בשעת טבילת שחרור, ווייל ער זאגט דאך איך צווינג, און לויט די רבנן וואס זיי זאגן ס'איז נישט דא קיין זיין עצה, נאר די רבנן זאגן דאך, א וואס האבן די רבנן געזאגט אז אויב קיבלה עליה מטבילה אז ס'מוז זיין דעתה, איז לויט די רבנן איז דארף ער מקבל זיין, און דאס וואס שטייט ביי אונז אחד גר ואחד עבד משוחרר דארף מקבל זיין אויף זיך עול מצוות, דאס גייט ווי די רבנן, און דאס וואס שטייט דארט אין דער ברייתא במה דברים אמורים בגר אבל בעבד משוחרר אין צריך לקבל, דאס גייט ווי רבי שמעון בן אלעזר. אמר רבא האט רבה געזאגט, מאי טעמא דרבי שמעון בן אלעזר, וואס איז דער טעם פון רבי שמעון בן אלעזר וואס ער זאגט איך קען בעל כרחו גיין און ווי מען זאגט בשכר זיין מל געווען האט ער זיך דאך שוין, דער עיקר רעדט מען דאך דא אויף וועגן וועלכן בעל כרחו ווען ער ווערט משוחרר, נו דכתיב שטייט אין פסוק כל עבד איש יעדער עבד פון א איש, וואס איז טייטש איש? פון א מענטש, מקנת כסף, שטייט דארט מען זאל מל זיין, איז דאס ווארט איש איז מיר איבריג, עבד איש, נאר ווען דער עבד באלאנגט צו א מאן, דעמאלט איז דא דער חיוב מען זאל אים מל זיין, ולא עבד אישה, און אויב דער עבד באלאנגט צו א אישה, דעמאלט דארף מען אים נישט מל זיין. ס'איז נישט דא קיין שום חילוק, מוז איך טייטשן אזוי אז נישט די טייטש איז עבד איש מיינט מען א עבד וואס דער עבד באלאנגט צו א איש, אלא כ'טייטש אזוי עבד איש אתה מל בעל כרחו. עבד איש, א עבד וואס דו האסט געקויפט ביי א איש, ביי א גוי, קענסטו אים מל זיין בעל כרחו. דאס ווארט איש מיינט מען א גוי, א עבד וואס באלאנגט צו א גוי, כ'האב אים געקויפט פון א גוי, אתה מל בעל כרחו, רבי שמעון בן אלעזר האלט אז מען קען מל זיין בעל כרחו. ואי אתה מל, דו קאנסט נישט מל זיין בן איש, א זון פון א גוי קאנסטו נישט מל זיין בעל כרחו. אויב דער גוי האט א עבד און ער פארקויפט דיר, קאנסטו אים מל זיין אפילו ער וויל נישט. ווי איז אבער א גוי איז זיך מגייר און ער האט א זון און ער וויל אים צווינגען ער זאל זיך מגייר זיין, קען מען נישט אים צווינגען, ווי ווער זאגט אז דער פסוק רעדט זיך פון בעל כרחו? ווער זאגט? אפשר מיינט מען דער פסוק דאס וואס שטייט עבד איש מקנת כסף זאל מען מל זיין, מיינט מען אויב ער וויל זיי אים מל, נאר דאס קען איך דאך נישט זאגן. פארוואס? ווייל מדעתו אויב יענער וויל איז דאך א גוי איז זיך מגייר און דער זון וויל זיך אויך מגייר זיין מוז איך דאך מעג איך בין איך אז ער וויל בין איך דאך אים מגייר אז דער פסוק זאגט אז דער גוי איז זיך מגייר איך קען נישט פארסן דעם זון בין איך נישט מגייר מוז איך דאך זאגן רעדט זיך אין אזא פאל ווען דער זון וויל נישט ווייס איך שוין אז רעדט זיך בעל כרחו. אויב אזוי וואזשע דארף איך האבן דעם איש? נאר ווען איך זאל נאר שטיין מקנת כסף, דער טייטש איז אזוי, אן דעם איש וואלט איך וואלט איך געזאגט אז דער פסוק גייט מיר דערציילן דעם דין אז מען דארף מל זיין א עבד, אזוי טאר נישט, דא די דינים וואס איז דא, אבער נאכדעם ווי איך האב דעם איש, איז דאך מיר דער איש איבריג, מוז איך זאגן אז דער איש גייט מיר דערציילן אז ס'איז דא א חילוק צו איך קויף א עבד ביי א גוי, ווען איך קויף א עבד ביי א גוי דעמאלט זאגן מיר קען איך אים צווינגען מל זיין, אבער ווי מען זאגט ווען א גוי איז זיך מגייר קען מען נישט. לויט דעם טייטש וואס מיר האבן געלערנט קומט אויס עבד איש, איש גייט ארויף נישט אויף דעם עבד, נאר עבד איש, כ'האב אים געקויפט פון א גוי. רש"י ברענגט אראפ א צווייטע טייטש, און רש"י זאגט אויף די צווייטע טייטש אז דאס איז דער עיקר. עבד איש מיינט מען דער איש גייט ארויף אויף דעם עבד, נישט ווי כ'האב פריער געטייטשט עבד של איש צו וועמען דעם עבד האט באלאנגט ביי וועם איך האב אים געקויפט, נאר עבד איש א עבד וואס ער איז א איש, כאטש ער איז א גדול א בן דעת, ומלתה אותו בעל כרחו, קען איך אים מל זיין בעל כרחו, אבער איך קען נישט מל זיין בן שהוא איש, א זון וואס ער איז א גדול קאן איך נישט, דאס הייסט א גר קומט זיך מגייר זיין, האט ער נישט קיין כח מל זיין דעם גרויסן זון בעל כרחו. דאס לערן איך אפ פון דעם ווארט ומלתה שטייט כל עבד איש מקנת כסף, יעדער עבד וואס איז א גדול קאן איך מל זיין בעל כרחו, כאטש ער איז א גדול, ווי איז אבער אויב נישט קיין עבד, בן איש, א בן, א זון פון איינעם, איש ער איז א גדול און ער וויל זיך נישט מגייר זיין, דער טאטע וויל מען זאל אים מגייר זיין, דעמאלט קען איך נישט צווינגען בעל כרחו. די רבנן, די רבנן וואס זיי האלטן אז ווען איך קויף א עבד ביי א גוי קען איך אים נישט צווינגען זיך מל זיין, וואס טוען זיי מיט דעם איש? אמר עולא, האט עולא געזאגט, די רבנן לערנען כשם שאי אתה מל בן איש בעל כרחו, אזוי ווי מגייר זיין א מענטש בעל כרחו קענסטו נישט, כך אי אתה מל עבד איש בעל כרחו, אזוי בין איך א עבד נישט מל בעל כרחו, נישט איך האב דאס א לימוד, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין לימוד, נאר זיי זאגן צו רבי שמעון בן אלעזר, אזוי ווי דו ביסט דאך מודה ביי א בן, איז די זעלבע זאך ביי א עבד, מען איז נישט מגייר קיין בן בעל כרחו, מען קען נישט מגייר זיין א בן דעת נאר מרצונו. ואלא הכתיב כל עבד איש, וואס איז די טייטש די כל עבד איש? ההוא מיבעי ליה לכדשמואל, דאס דארף איך האבן אויף דעם דין וואס שמואל זאגט, דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, המפקיר עבדו יצא לחירות, ווען איינער איז מפקיר זיין קנעכט גייט ער ארויס פריי, ואין צריך גט שחרור, ער דארף נישט קיין גט שחרור, דאס הייסט אויב ער איז מפקיר דעם קנין ממון גייט שוין אוועק די דיני איסור אויך פון אים און ער ווערט שוין משוחרר'דיג, ווי שנאמר שטייט אין פסוק כל עבד איש מקנת כסף, וואס מיינט דער פסוק צו זאגן מיט דעם ווארט איש, עבד איש ולא עבד אישה, איז דען א חילוק נאר עבד איש איז אזוי דער דין עבד אשה איז נישט אזוי דער דין אז מען דארף מל זיין? וואס דען איז די טייטש איש אלא נאר עבד איש א עבד וואס ער האט אויף זיך א איש ער האט אויף זיך א בעל בית עבד שיש לו רשות לרבו עליו א עבד וואס זיין בעל בית האט אויף אים רשות קרוי עבד ווערט אנגערופן א עבד ושאין רשות לרבו עליו דער באלבאס האט שוין אויף אים נישט קיין רשות, ער האט אים מפקיר געווען, אין קרוי עבד ווערט נישט אנגערופן קיין עבד, במילא דארף ער קיין שטר שחרור אויך נישט האבן. רש"י, מתקיף לה רב פפא, האט רב פפא געפרעגט א קשיא. דו האסט געברענגט אז די רבנן האלטן אז מען קען נישט מל זיין, מגייר זיין בעל כרחו. אימור דשמעת להו לרבנן, ווען האסטו געהערט די רבנן אז זיי קריגן אויף רבי שמעון בן אלעזר ביי א יפת תואר, זיי זאגן ס'איז נישטא קיין עצה צו צווינגען, דאס איז נאר ביפת תואר, דלא שייכא במצוות, ס'איז דאך פריער נישט געווען שייכות אין מצוות, די שבע מצוות איז א גוי מחוייב, אבער מערע מצוות האט זי דאך נישט געהאט קיין שייכות, דעריבער זאגן די רבנן אז מען קען נישט צווינגען א מענטש זיך מגייר זיין, אבל עבד דשייך במצוות, אבער דער עבד וואס איז שוין געווען פריער ביי דעם איד? ער האט דאך שוין זיך געפירט די מצוות וואס א עבד איז מחויב, א עבד איז דאך מחויב מצוות ווי א אישה, דעמאלט האט ער דאך שוין איינמאל אויף זיך גענומען א עול מצוות, הכי נמי וועל איך זאגן, דאפילו רבנן מודו, אפילו די רבנן זענען אויך מודה אז די ווען מען דארף אים גיין טובל'ן לשם שחרור דארף ער נישט אויף זיך מקבל זיין ווייל ער האט שוין אויף זיך מקבל געווען דעם עול מצוות דעמאלט ווען ער איז געווארן א עבד א ראיה וועל איך דיר ברענגען דתניא מיר האבן געלערנט אחד גר ואחד לוקח עבד מן העובד כוכבים, סיי א גר און סיי דער וואס קויפט א עבד פון א גוי, צריך לקבל, דארף ער נעמען אויף זיך דעם עול מצוות. דאס הייסט, איינער וויל זיך מגייר זיין, צו איך קויף א עבד פון א גוי און איך וויל אים גלייך מאכן א בן חורין, מוז ער אויף זיך מקבל זיין דעם עול מצוות. הא לוקח מישראל, אויב איך קויף א עבד פון א איד און איך וויל אים יעצט משחרר זיין ער זאל ווערן א בן חורין, ער זאל ווערן א איד, אין צריך לקבל, דארף ער נישט נעמען קיין עול מצוות. מני, ווי ווער גייט די ברייתא? אי רבי שמעון בן אלעזר, אויב דאס גייט ווי רבי שמעון בן אלעזר, קען איך דאך נישט זאגן, הא אמר רבי שמעון בן אלעזר לערנט דאך, לוקח מן העובד כוכבים נמי אין צריך לקבל, ער לערנט דאך אז מען קען בעל כרחו קען מען אים טובל'ן, אפילו ווען איך פון א גוי דארף מען אויך נישט מקבל זיין די עול מצוות, אלא לאו, מוז איך דאך זאגן, רבנן, אז דאס גייט ווי די רבנן. ושמע מינה, איז דאך א ראיה אז די רבנן האלטן, נא דלוקח מן העובד כוכבים, צריך לקבל, אויב איך קויף א עבד פון א גוי, וואס דער עבד האט נאך נישט געהאט קיין שייכות אין מצוות, און איך וויל אים באפרייען, מאכן א בן חורין, דארף ער אויף זיך נעמען דעם עול מצוות. אבל לוקח מישראל, אויב כ'האב געקויפט פון א איד, איז דאך בשעת ער איז געווען דער עבד ביי דעם איד, האט ער זיך דאך געפירט שוין די מצוות וואס א עבד פירט זיך, אין צריך לקבל, ווען איך גיי אים באפרייען, דארף ער נישט נעמען אויף זיך דעם עול מצוות. פרעגט די גמרא, ואלא קשיא בלייבט דאך שווער וואס מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא, אחד גר ואחד עבד משוחרר, בלייבט דאך שווער, זענען דאך ביידע נישט גלייך, א גר ווען ער איז זיך מגייר דארף ער זיך מקבל זיין די עול מצוות, איך פרעג אים צי ער וויל, און א עבד זאגן מיר דאך עבד משוחרר ווען איך גיי אים באפרייען דארף נישט? ענטפערט די גמרא, כי תניא ההיא, דארט איז געווארן געלערנט לענין טבילה תניא, ס'איז געווארן געלערנט לגבי דעם דין טבילה, אז א גר און א עבד משוחרר דארפן זיך ביידע טובל'ען ווען זיי קומען לכלל ישראל גמור, אבער לגבי דעם ענין פון קבלה זענען זיי נישט גלייך, דער עבד בשעת טבילת שחרור דארף נישט מקבל זיין אויף זיך קיין מצוות, ווייל ער האט שוין פריער מקבל געווען ווען ער איז געווען א עבד. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט.

רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט תגדיל, ועשתה מיינט מען זאל לאזן וואקסן, ועשתה די טייטש טוען, וועלכע טואונג? זאגט רבי אליעזר זאל זי אפשניידן די נעגל, און רבי עקיבא זאגט זאל לאזן גרויס וואקסן, אמר רבי אליעזר האט רבי אליעזר געזאגט מיין סברה איז וואס איך זאג ועשתה את ציפורניה זאל אפשניידן, נאמרה עשיה בראש, ביי דעם קאפ שטייט עפעס טאן, וגילחה את ראשה, נישט מען מיינט עס שטייט דאס ווארט עשיה, נאר דארט שטייט מען דארף עפעס טון, א שטיקל עפעס א תיקון. ונאמרה עשיה בציפורניים, ביי די נעגל שטייט אויך עשיה, ועשתה את ציפורניה, מה להלן העברה, ביי דעם קאפ שטייט דאך וגילחה מיינט מען דאך אפשערן, אף כאן העברה, איז די זעלבע זאך ועשתה את צפרניה איז גזירת הכתוב מ'זאל אפשניידן די נעגל. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, נאמרה עשיה בראש, ביי דעם קאפ שטייט וואס מען זאל טון ביי וגלחה, ונאמרה עשיה בציפורניים, ביי די נעגל שטייט אויך א טואונג, גלייך איך אויכעט צו ציפורניים צום ראש, נאר מיט וועלכע זאך? מה להלן ניוול, אזוי ווי ביי די האר פון קאפ, טו איך דאך א זאך זאל ווערן פארמיאוסט, איך טו אפשערן די האר זאל ווערן פארמיאוסט, אף כאן ניוול, די זעלבע זאך ביי די נעגל, איך לאז זי לאזן וואקסן די נעגל גרויס זאל ווערן פארמיאוסט. וראיה לדברי רב לעזער, א ראיה צו רב לעזער'ן אז ביי ועשתה מיינט מען אפשניידן. פון דעם פסוק שטייט אין פסוק ומפיבשת בן שאול ירד לקראת המלך, מפיבשת שאול'ס זון איז געגאנגען אנטקעגן מלך אנטקעגן דוד, לא עשה רגליו האט ניט אפגעשניטן די נעגל פון די פיס, ולא עשה שפמו, וואס איז די טייטש לא עשה שפמו? שׂפֿמו װערט אָנגערופֿן די האָר װאָס זענען העכער פֿון מױל, צװישן דער נאָז און דעם מױל. װאָס איז דאָרטן די טײַטש ולא עשׂה? ער האָט נישט אָפּגעשניטן. זע איך דאָך, מאַי עשיה? װאָס מײנט מען עשיה? העבֿרה, אַראָפּנעמען. רשי,

אביה ואמה זו עבודת כוכבים, זאל באוויינען די עבודה זרה וועלכע זי האט געדינט. א ראיה אז דאס ווארט אביה ואמה מיינט מען עבודה זרה, וכן הוא אומר אזוי שטייט אין פסוק אומרים לעץ אבי אתה. איז תוספות זאגט ס'קען אמאל זיין אז ס'זאל זיין א נפקא מינה לדינא דעמאלט ווען זי האט נישט קיין פאטער און מוטער, אדער זיי האבן זיך מגייר געווען, רופט זיך עס אן אז זי האט נישט קיין טאטן און מאמע, ווייל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי האבן זיי נישט קיין שייכות, אדער זענען געשטארבן, איז לויט רב לעזער'ן האט זי נישט וועמען ווי מען זאגט צו באוויינען. ס'שטייט אין פסוק ירח ימים, ירח שלושים יום, דער ובכתה את אביה ואת אמה זאל זיין דרייסיג טעג, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט תשעים יום, ירח ימים לערן איך אפ ניינציג טעג, ווייל ירח איז שלושים, דרייסיג טעג, א לבנה איז דאך דרייסיג טעג, די חידוש, די חודש פון די לבנה איז דרייסיג טעג, ימים, און דער פסוק זאגט נישט וויפיל? איז דאך דא א כלל ילמד סתום מן המפורש, זאג מיר אויך מען מיינט שלושים דרייסיג, ואחר כן שלושים, ואחר כן איז נאך דרייסיג, דער איז צוזאמען ניינציג טעג, מתקיף לה רבינא האט רבינא געפרעגט א קשיא. אימא לאמיר זאגן ירח איז שלושים, ירח איז דרייסיג טעג, ימים איז שלושים נאך דרייסיג טעג, ואחר כן איז כי הני, אזוי ווי די ירח און ימים איז דאך געווען זעכציג, און ואחר כן זאגט נאך זעכציג, קשיא בלייבט שווער. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, מקיימין עבדים שאינן מלין, דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט אז מען קען האבן א עבד כנעני ביי זיך וואס איז נישט געמל'עט, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, אין מקיימין. ווי רשי טייטשט ווייטער אז מען מיינט אפילו איין טאג טאר איך אים נישט האלטן, אמר ליה רבי ישמעאל, האט רבי ישמעאל געפרעגט רבי עקיבא'ן, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק וינפש בן אמתך אז ס'זאל רוען דער זון פון דיין דינסט, און דאס מיינט מען ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן א עבד ערל, זע איך דאך איך מעג יא האלטן א קנעכט וואס איז נישט געמל'עט, די תורה ווארנט מיר איך זאל זען אז ער זאל נישט טון קיין מלאכה שבת. אמר ליה, האט אים רבי עקיבא געענטפערט, דער פסוק רעדט זיך, בלוקח עבד בין השמשות, ער האט געקויפט א קנעכט פרייטאג פארנאכט, ולא הספיק למולו, איז נישט געווען קיין צייט מל'ע זיין הכתוב מדבר, אבער אזוי יא, ווען איך האב מעגליכקייטן מל'ע צו זיין, טאר איך אים נישט האלטן. פרעגט די גמרא, דכולי עלמא מיהת אבער דאס לערנען אלע וינפש בן אמתך בעבד ערל כתיב אז דער פסוק גייט ארויף א עבד וואס איז נישט געמל'עט, מאי משמע? ווי ווייזט אויס אז עס רעדט זיך בעבד ערל? דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר דער פסוק רעדט בעבד ערל א קנעכט וואס איז נישט געמל'עט אתה אומר בעבד ערל, דו זאגסט דער פסוק רעדט זיך א עבד וואס איז נישט געמל'עט, או אדער אינו אפשר נישט אזוי, אלא נאר דער פסוק רעדט זיך בעבד מהול ער איז יא געמל'עט. אבער כשהוא אומר וואס שטייט אין פסוק למען ינוח עבדך ואמתך כמוך אז שבת זאל רוען דיין קנעכט און דיין דינסט אזוי ווי דו, הרי עבד מהול אמור, ווערט דאך שוין דא דערמאנט אין פסוק א קנעכט וואס איז געמל'עט, הא מה אני מקיים, וינפש בן אמתך, וואס איז די טייטש די וינפש בן אמתך, בעבד ערל, אז א קנעכט וואס איז נישט געמל'עט זאל אויכעט רוען שבת. והגר, שטייט דארט אין פסוק והגר, זה גר תושב, דאס מיינט מען גר תושב, גר תושב הייסט ער האט אויף זיך גענומען אז ער זאל נישט דינען עבודה זרה, ער עסט נבילות, ער היט די זיבן מצוות, האט דער פסוק אים געווארנט אויף שבת, ווייל מחלל שבת איז גלייך כעובד עבודת כוכבים, אזוי זאגט רש"י, פרעגט תוספות אויף רש"י, אויב אזוי אז ער דארף היטן שבת האט ער דאך מער אויף די זיבן מצוות? נאך פרעגט תוספות. א עובד כוכבים ששבת, א גוי וואס האט גערוהט א טאג, אפילו א וואכעדיגן טאג, איז ער חייב מיתה, א כל שכן שבת. לערנט תוספות פשט דאס איך זאג זה גר תושב אז ער טאר נישט טון קיין מלאכה פאר דעם איד. אתה אומר דו זאגסט זה גר תושב והגר מיינט מען גר תושב, או אדער אינו, אפשר איז נישט אזוי, אלא גר צדק, והגר מיינט מען גר צדק, נאר כשהוא אומר אבער ס'שטייט אין פסוק וגרך אשה בשעריך, דער גר וואס איז ביי דיר אין שטאט זאל רוען, הרי גר צדק אמור, ווערט דאך שוין דערמאנט גר צדק, הא מה אני מקיים והגר, וואזשע מיינט דער פסוק צו זאגן והגר, זה גר תושב, אז א גר תושב בין איך מצווה אז ער זאל היטן שבת. אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, הלוקח עבד מן העובד כוכבים, דער גוי האט א קנעכט און ער האט אים פארקויפט צו א איד, ולא רצה למול, ער וויל זיך נישט מל זיין, מגלגל עמו עד י"ב חודש, זאל ער זיך פארנעמען מיט אים ביז צוועלף חדשים, אפשר וועט ער זיך מל זיין, לא מל, ס'איז דורכגעגאנגען צוועלף חדשים און ער האט זיך נאך נישט געוואלט מל זיין, חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים, זאל ער אים פארקויפן צו א גוי, ער טאר אים מער נישט האלטן, הייסט עס ביז צוועלף חדשים קען ער אים האלטן. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא, האבן די רבנן געזאגט פאר רב פפא כמאן, ווי ווער איז דאס דלא כרבי עקיבא, נישט ווי רבי עקיבא. דאס וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אז ביז צוועלף חדשים קען מען אים האלטן דאך נישט ווי רבי עקיבא, דאי רבי עקיבא, ווייל לויט רבי עקיבא האמר ער לערנט דאך אין מקיימין, מען טאר אים נישט האלטן אפילו איין טאג. אמר להו רב פפא, האט רב פפא געזאגט צו די רבנן, אפילו תימא רבי עקיבא, דאס קען גיין ווי רבי עקיבא אויכעט. הני מילי, ווען זאגט רבי עקיבא אז מען טאר אים נישט האלטן דעם קנעכט ווען ער איז נישט געמל'עט אפילו איין טאג, היכא דלא פסקא למילתא, דעמאלט ער האט נישט איבער געהאקט זיין זאך, ער איז נאך א גוי, ווי מען זאגט ער האט נאך ער האט נישט קיינמאל גענומען אויף זיך אז ער זאל זיך מל'ה זיין, אבל היכא דפסקא למילתא, אבער דעמאלט בשעת'ן קויפן האט ער געזאגט ער וויל זיך מל'ה זיין, ער האט איבער געהאקט פון זיין פריערדיגן גויאישקייט, נאכהער האט ער חרטה, פסקה האט ער איבער געהאקט, דעמאלטס זאגן מיר אז מגלגל עמו עד י"ב חודש. רשי ברענגט אראפ נאך א טייטש, אויב לא פסקא למילתא, אז דעמאלט. לא פסקא למילתא, מען האט נישט באשטימט די זאך אז ביז צוועלף חדשים וועט ער זיך נישט מל'ה זיין וועט ער אים פארקויפן, דעמאלט טאר מען נישט האלטן, אבער היכא דפסקא למילתא, ער האט אים געזאגט איך וועל זיך מגלגל זיין מיט דיר צוועלף חדשים אז דו וועסט זיך נישט וועלן מל'ה זיין וועל איך דיר פארקויפן, דעמאלט מעג מען אים האלטן, פארוואס? ווייל דעמאלט הייסט ער נישט קיין עבד, נאר דעמאלט הייסט ער ווי אזוי א געדינגענער. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא, איך האב איבערגעזאגט דעם תירוץ פון רב פפא פאר רב זביד'ן, אז לויט דעם ווי רב פפא האט געזאגט קומט ארויס אז אפילו לויט רבי עקיבא'ן איז אויך דא א מציאות ווען מען קען אים האלטן ביז צוועלף חדשים אויב פסקא למילתא, אמר לי, האט מיר רב זביד געפרעגט אי הכי אויב אזוי ווען רבי ישמעאל האט געפרעגט די קשיא רבי עקיבא'ן פון וינפש בן אמתך כי אמר ליה רבי עקיבא ווען רבי עקיבא האט אים גענטפערט אז דער פסוק וואס אז עבד ערל זאל רוען בלוקח עבד בין השמשות ס'רעדט זיך ער האט אים געקויפט פרייטאג פארנאכט ולא הספיק למולו, וואס האט ער געדארפן אזוי פארענטפערן לישני ליה הא זאל ער אים דאס פארענטפערן, ס'רעדט זיך אין אזאן אופן ווי פסקא למילתא וואס דעמאלט איז דאך דער דין אז מ'מעג אים האלטן ביז צוועלף חדשים. זאגט די גמרא, פון דעם איז נישט קיין ראיה אז דאס גייט נישט ווי ר' עקיבא, ר' עקיבא האלט טאקע אויכעט אז מען קען אים האלטן ביז צוועלף חדשים, נאר חדא מתרי טעמי קאמר, ער האט גענטפערט איין תירוץ, ער האט טאקע אינ'אמת'ן געקאנט דאס אויכעט ענטפערן. שלח רבין משמי דרבי אלעא, רבין האט געשיקט אין נאמען פון רבי אלעא, ס'דא א חילוק ווי שטייט אמר רבי אילעא צו משמיה דרבי אילעא, אויב עס שטייט משמיה הייסט עס ער אליין האט פון אים נישט געהערט נאר האט געהערט מענטשן זאגן איבער אין זיין נאמען און ער האט נאך מוסיף געווען וכל רבותי אמרו לי משמו און אלע מיינע רעבעס זאגן אז דאס זאגט רבי אילעא איזהו עבד ערל שמותר לקיימו וועלכן עבד? דעם נישט גע'מל'טן וואס איך מעג אים האלטן? זה, שלקחו רבו, דער וואס דער בעל הבית האט אים געקויפט, על מנת שלא למולו, אויף דער דעה אז ער זאל נישט מל זיין, האט ער נישט קיין דין עבד, האט ער דעמאלט דעם דין ווי א שכיר, ווי א ארבעטער, און מען מעג אים האלטן. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא האבן די רבנן געזאגט פאר רב פפא כמאן ווי ווער וועט דאס אויסקומען דאס וואס מען זאגט נאך פון רבי אילעא אז אויב מען קויפט אים על מנת שלא למולו מעג מען אים האלטן דלא כרבי עקיבא דאס קען נישט גיין כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא ווייל לויט רבי עקיבא האמר אין מקיימין רבי עקיבא זאגט דאך אז מען טאר נישט האלטן א נישט גע'מל'טן אפילו איין טאג. אמר להו ר' פפא, האט ר' פפא צו זיי געזאגט, אפילו תימא רבי עקיבא, רבי עקיבא קען אויך האלטן וועגן דעם, הני מילי, היכא דלא אתני בהדיה, דארטן ווי ער האט זיך מיט אים נישט אויסגענומען, טאר מען טאקע נישט האלטן, אבל היכא דאתני, מען האט זיך אויסגענומען, אתני האט מען זיך אויסגענומען, מעג מען אים האלטן. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא, איך האב איבער געזאגט דעם תירוץ פון רב פפא, אז דארט ווי ער האט זיך אויסגענומען מעג מען אים האלטן, ואמר לי, האט מיר רב זביד געפרעגט, אי הכי, אויב לויט רבי עקיבא, דעמאלט ווען ער מאכט א תנאי זיך נישט מל זיין, מעג מען אים האלטן? ווען רבי ישמעאל האט געפרעגט די קשיא ר' עקיבא וואס ר' עקיבא זאגט מען טאר נישט האלטן עבד שאינו מהול, האט אים רבי ישמעאל געפרעגט הרי הוא אומר וינפש בן אמתך, האט אים כי קאמר ליה ר' עקיבא ווען ר' עקיבא האט געענטפערט צו רבי ישמעאל בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו אז דאס וואס דער פסוק זאגט מען זאל היט ס'דארף היטן שבת, א עבד ערל מיינט מען מ'האט אים געקויפט בין השמשות, לישני ליה הא, ער קען דאך אים פארענטפערן אז דער פסוק רעדט זיך ער האט אים געקויפט מיט דעם תנאי על מנת שלא למולו, האט ער אים צוריק געזאגט, רב כהנא האט געזאגט צו רב זבידן, ולטעמיך לויט דיר אויך, לישני ליה הך, האט ער דאך געקאנט פארענטפערן דעם פריערדיגן תירוץ, אז אויב פסקה למילתיה, ווי מען טייטשט אז בשעת'ן קויפן האט ער זיך געוואלט מגייר זיין און נאכדעם האט ער חרטה, האלט רב עקיבא אויך מגלגלין עמו, צי ווי די צווייטע טייטש אין רש"י, פסקה למילתיה, ער האט גלייך געזאגט אים, אז מגלגל עמך י"ב חודש, און אויב דו וועסט זיך נישט וועלן מל זיין, וועל איך דיר פארקויפן, מעג מען אים האלטן? פארוואס האט ער דאס נישט געענטפערט? אלא דארף מען צוקומען, חד מתרי ותלת טעמי קאמר, ער קען זאגן טאקע דריי תירוצים, נאר ער האט נאר דערמאנט איין תירוץ. יתיב רב חנינא בר פפא. ורב אמי ורבי יצחק נפחא, ס'איז געזיצן רב חנינא בר פפא און רב אמי און רבי יצחק נפחא, אקילעא דרבי יצחק נפחא, ביי די פעדער הויז, די פעדער רום, די פאדערשטע רום פון רבי יצחק נפחא, ויתבי וקאמרי, און זיי זענען געזיצן און זיי האבן געזאגט, עיר אחת היתה בארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז געווען איין שטאט, ולא רצו עבדיה למול, די קנעכט פון דער שטאט האבן זיך נישט געוואלט מל זיין. וגלגלו עמהם עד שנים עשר חודש, מען האט זיך מיט זיי פארנומען ביז צוועלף חדשים זאלן זיך מל זיין, און זיי האבן זיך נאך אלץ נישט געוואלט מל זיין, וחזרו ומכרום לעובדי כוכבים, האט מען פארקויפט די קנעכט צו גוים. זאגט די גמרא כמאן ווי ווער איז דאס כי האי תנא ווי דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט הלוקח עבד מן העובד כוכבים אז איינער קויפט א קנעכט פון א גוי ולא רצה למול און דער עבד וויל זיך נישט מל זיין מגלגל עמו עד שניים עשר חודש ביז צוועלף חדשים זאל ער זיך מיט אים פארנעמען זען צו פועל'ן אז ער זאל זיך מל זיין לא מל, נו, ס'איז געקומען צוועלף חדשים און ער האט זיך נישט געוואלט מל זיין, חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים זאל מען פארקויפן פאר א גוי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, צווישן צייט דעמאלט ווען ער האט נאך נישט אויף זיך גענומען דעם עול מצוות, אין משהין אותו בארץ ישראל, טאר מען נישט האלטן אין ארץ ישראל, מפני הפסד טהרות, וועט מאכן שאדן טהרות, ווייל ער האט דאך א דין ווי א גוי, און אויף א גוי האבן דאך די חכמים געזאגט אז ער האט א דין ווי א זב אז וואס ער רירט אן ווערט טמא. ובעיר הסמוכה לספר אין די שטאט וואס איז נאנט צו די גרעניץ אין משהין אותו כל עיקר טאר מען דארט אויך נישט האלטן שמא ישמע דבר טאמער וועט ער עפעס הערן א זאך וואס דאס דארף נישט וויסן די שונאים די גויים וילך ויאמר לחברו עובד כוכבים און ער וועט עס גיין דערציילן צו זיין חבר דעם גוי. רשי, תניא, מיר האבן געלערנט, רבי חנניה בנו של רבן גמליאל אומר, רבי חנניה דער זון פון רבן גמליאל זאגט, מפני מה גרים בזמן הזה, פארוואס די גרים אין היינטיגע צייטן, מעונין, זענען געפייניגט, ויסורים באים עליהם, עס קומט אויף זיי יסורים. מפני שלא קיימו שבע מצוות בני נח, ווייל זיי האבן נישט מקיים געווען די זיבן מצוות ווען זיי זענען געווען גויים, ביז יעצט האט מען נישט זיי געשטראפט, די פורענות איז געווען באהאלטן לעתיד לבוא, אבער זיי האבן זיך מגייר געווען טוט מען זיי שטראפן כדי אפנעמען זייער חוב. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, ניין, ווער איז זיך מגייר שטראפט מען אים נישט אויף דעם וואס ער האט געטאן ווען ער איז געווען א גוי, ווייל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, איז דאך אן אנדער מענטש אינגאנצן, אלא מפני מה מעונין, פארוואס זענען זיי געפייניגט? לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצוות כישראל, זיי זענען נישט בקי אזוי אין די דקדוקי מצוות ווי א איד. אבא חנן אומר משום רב אלעזר, אבא חנן זאגט פאר רבי אלעזר'ן, דעריבער זענען זיי געפייניגט בזמן הזה די גרים, לפי שאין עושים מאהבה אלא מיראה, זיי זענען נישט מקיים די מצוות מאהבה פון ליבשאפט צום אייבערשטן, נאר זיי האבן מורא פארן גיהנום און פון די שטראף. אחרים אומרים. תוספות איז דא מאריך, אין אנדערע ערטער טרעפט מען סיי מאהבה מיראה איז שלעכט, אנדערע ערטער טרעפט מען ביידע זענען גוט, און דא זעה איך אז ס'איז א חילוק פון אהבה ביז יראה, איז תוספות שוין מסביר די זאך. אמר רב אבהו, האט רב אבהו געזאגט, ואיתימא רב חנינא, אנדערע זאגן רב חנינא האט געזאגט, מאי קרא, ווי זעען מיר אין פסוק א מעלה וואס ער קומט זיך איילן זיך מגייר זיין? נעמי האט געזאגט צו רות'ן, ישלם השם פועלך, דער אייבישטער זאל באצאלן דיין באצאלונג, ותהי משכורתך שלימה מעם השם אלקי ישראל, דיין באצאלונג זאל זיין גאנץ פון אייבערשטן, אשר באת לחסות וגומר, איז אשר באת, זאלסט האבן באזונדער שכר אויף דעם וואס דו האסט זיך געאיילט צו קומען.

זאגט אז זי איז נאך געווען דעמאלט יונג, ווייל דער פסוק רופט איר אן נערה,